קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. די דריטע לעכטל חנוכה תשפ ג.
שפת אמת. ער זאגט א ווארט, ער האט אויף דעם, ער טענה'ט עס א ווארט, ער שרייבט אויף דעם אינמיטן, כן נראה לעניות דעתי ברור אף שלא ראיתי בשום מקום. ער קאכט ארום אין דעם אין דעם יסוד די שעשה ניסים וואס מ'מאכט ביי חנוכה לעכט. ער פרעגט א קשיא דער שפת אמת אז דו מאכסט דעם ווען דו צינדסט לעכט בענטשסטו אויף איין נס, נס פך השמן. וואס איז די שעשה ניסים לשון רבים? וואס איז שעשה ניסים לשון רבים? מאכסט אויף איין נס מאכסטו דא די ברכה, שעשה ניסים. וואס איז וואס איז לשון רבים? ווייטער, ביים תירוץ פרעגט ער נאך א זאך אויכעט. ער זאגט א ברכה מיט א תפילה דארף זיין קלאר. האסט געמוזט דערמאנען עפעס דעם פך השמן דא אינמיטן. שעשה ניסים. א ברכה ביי תפילה דארף זיין קלאר. וועסטו זאגן מסתמא ביי פורים ווען מ'זאגט שעשה ניסים, לכל הפחות ליינסטו גלייך א מגילה, דא זאגסטו גלייך קלאר. אבער זאגן שעשה ניסים און צינדן ס'עפעס נישט. פרעגט ער, ער פרעגט אלעס, וואס איז דאס שעשה ניסים? רעדסט דא אויף איין נס? פך השמן רעדסטו יעצט? אויף דעם צינדסטו. און ווייטער, ווי פארט רעדט עס נישט קלאר, האסט געמוזט דערמאנען עפעס אין די פך השמן. ער איז אויף דעם פייער דער שפת אמת. ער שרייבט אפילו האט עס נישט לא ראיתי אפילו שלא ראיתי בשום ספר כן נראה לעניות דעתי ברור. ער זאגט ס'איז דאך ידוע דער מהרל זאגט כשם שיש סדר לטבע כך יש סדר לניסים. וואס איז דאס טייטש? אז ווען ס'קומט א זמן פון ניסים, דעמאלטס איז א סדר אויף די וועלט פון ניסים. און דאס ווערט יעדן יאר, ס'ווערט אין די טעג א סדר פון ניסים, איז ער מסביר דער שפת אמת וואס איז טייטש, אז אין די טעג איז אלעס ניסים, דאס וואס די זון שיינט, די לבנה, אלע דברים הטבעיים, היינט נישטא קיין טבע. אלעס, אפילו דאס וואס די זון שיינט איז היינט פון די שער הניסים. ווען ס'קומט חנוכה מאכט מען אויף אלע שערי ניסים, אלע שערי ניסים, דאס איז די טייטש ווי מהרל זאגט א סדר לניסים, דאס טייטש נס תמידי, אז יעדן יאר ווען ס'קומט די צייט, מאכט מען אויף אלע שערי ניסים און די אלע נארמאלע זאכן וואס ס'גייט דו עסט טרינקסט אלע זאכן קומט אן פון ניסים און אויף דעם איז די ברכה שעשה ניסים די שעשה ניסים אז דער רבונו של עולם מאכט אויף אין די טעג ניסים ער מאכט אויף שערי ניסים און אלעס איז פון די ניסים און ממילא איז פארענטפערט דעם בית יוסף'ס קשיא זאגט ער ווייל די ערשטע לעכטל איז אויך פון ניסים. אלץ איז היינט, היינט איז אלץ פון ניסים. היינט דרייסט זיך ארום, דו שווימסט היינט אריין אין ניסים. דיין לעבן זאל פארשטיין, דאס איז די ברכה שעשה ניסים. אז דו דרייסט זיך היינט ארום אין א אנדערע וועלט, אלעס איז היינט פון ניסים. די טבע'דיגע זאך איז אויך פון ניסים. אלע שערי ניסים, ער קאכט אין דעם גאר שטארק, ער חזר'ט עס איבער, און נאכאמאל. שעשה ניסים איז נישט אויף די לעכטל. נישט אויפ'ן נס פך השמן. דאס איז שעשה ניסים ווייל מ'עפנט היינט אלע שערי ניסים. רבותי, אונז דארפן דאך נאר אריינגיין דארט נאר אריינשווימען. דרייט זיך ארום אין שערי ניסים. און איך ווייס וואס יענער האט געזאגט דארטן. דא א קשיא פון בית יוסף. דא א קשיא פון בית יוסף דא זייער אסאך תירוצים. זאגט איך האב א שטערקערע קשיא. ווי קען זיין דו דרייסט זיך ארום אין ימי ניסים. ימי און ווי פאטשקעסטו די צייט.

אז מסביר זיין וואס דאס הייסט די טעג אביסל אויסנוצן אין ימי החנוכה ער פרעגט א קשיא פשוט פשט די וואך אין פרשת מקץ יוסף הצדיק האט אויף יעדע זאך האט ער אים פותר חלום יעדע זאך איז געווען א פתרון חלום די ולא נודע כי באו אל קרבנה איז וואס איז געווען ולא יודע השבע בארץ ההיא מפני הרעב אחרי כן יא ווייל יעדע זאך האט געהאט א פתרון חלום איינגעשלינגען ולא נודע כי באו אל קרבנה מען וועט נישט מערקן דעם שבע וועגן די רעב אלעס. פרעגט דער משך חכמה, איין זאך האט נישט געהאט קיין פתרון, וואס? די ותעמודנה אצל הפרות, ווען ס'איז ארויפגעקומען די שלעכטע פרות, שטייט האבן זיי זיך אוועקגעשטעלט אצל הפרות לעבן די פרות טובות, יפות המראה והבריאות. די ותעמודנה זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט, אויף דעם האט ער אים נישט פותר חלום געווען. איין קשיא. צווייטנס פרעגט דער משך חכמה, יוסף הצדיק שטעלט זיך אוועק און זאגט אים ירא פרעה איש נבון וחכם, שלום עליכם, ווער האט דיר געבעטן עצות? מען האט דיר יעצט ארויסגענומען פון תפיסה, מען האט דיר געבעטן א פתרון חלום, אהיים, דו גייסט דא זאגן עצות פארן מלך? וואס הייסט ירא פרעה איש נבון וחכם? זאגט ער איין קשיא פארענטפערט דעם צווייטן, יוסף הצדיק האט געזאגט פאר פרעה, הער זיך איין, איך איך בין נישט דיין עצות געבער, יאך בין נישט דיין עצות געבער נאר איך וויל דיר יעצט עפעס פותר חלום זיין דעם ותעמודנה, פארוואס זיי האבן זיך אוועק געשטעלט דא די פרות הרעות, דו ווייסט פארוואס זיי האבן זיך אוועק געשטעלט? ווייל ס'קומט יעצט זיבן זעטיג יארן, ביי די זע זאלסטו קוקן אויף זיי, זאלסט קוקן אויף די פרות הרעות, נישט סתם האט מען דיר געגעבן גוטע טעג אז זאלסט קענען אריין ארבעטן אין ימי ניסים אויף די לילי טבת הארוכים. אויף דעם ותעמודנה אז די שלעכטע פרות האבן זיך אוועקגעשטעלט דא, ווייל דו זאלסט זען ביי די ווען דו האסט די יפות המראה והבריאות זאלסטו זען די שלעכטע ממילא זאלסטו וויסן אויסצונוצן יעדע מינוט דער שפת אמת טייטשט פון דעם אז דאס איז די טייטש פאר ער זאגט וועגן דעם פאלט כידוע דער שלטי הגיבורים אויף הגהות מרדכי אז ס'מוז זיך פאלן פרשת מקץ. חנוכה מוז זיך פאלן פרשת מקץ וטבוח טבח והכן ח די ח' פון טבח און והכן אותיות חנוכה און שנתיים שמאל ויהי מקץ שנתיים שמאל נר תדליק ימין מזוזה זאגט ער זאגט דער שפת אמת דו ווייסט פארוואס ס'דארף פאלן פרשת מקץ ווייל פרשת מקץ האט יוסף הצדיק געווארנט פרעה ירא פרעה איש נבון וחכם זאגט ער וואס איז די טייטש נבון נבון איז טייטש מבין דבר מתוך דבר חכם ער פארשטייט די זאך יעצט האט געדארפט זיין פריער חכם און שפעטער נבון, פארוואס שטייט נבון וחכם? חכם פארשטייט דאס און נבון מער. זאגט יוסף הצדיק פאר פרעה יעצט זיי נישט קיין חכם, קוק נישט אויף יעצט, זיי א נבון א מבין דבר מתוך דבר, אז שפעטער קומט שנות רעב וועסטו וויסן אויסצונוצן יעדע מינוט דערפאר וחמש את ארץ מצרים, וואס איז עס טייטש? ווייל איינער ווייסט ער דארף קומען, ניין ניין דו זאלסט יעצט קוקן אויף דעם מבין דבר מתוך דבר, יעצט קוק,

איך דער איך האב קיימט אין יעסקי א מזיק בא בא מזיק בא דאווען יעצט ווארט אויך מיך רב מאט דעם וועסט צו רוסן ווארט לאנג ער זאגט אין שטוק איז א פוסק אין גאנץ תנך אז אומאד אז די אייבערשטער שטייט דער ווארט אומאד דער ווארט עמד איז נישטא קיין אזא פסוק אין תנך, עס שטייט, עס שטייט, וואס איז שטייט? זאגט ער אזוי, עה די גמרא דערציילט אין סוף מסכת סוכה אלע געדענקען, די סיום פון סוכה, א מעשה במרים בת בילגה, שהמירה דתה, מרים בת בילגה ס'איז דאך געווען א משמרת בילגה, די מרים בת בילגה המירה דתה, זי האט זיך געשמדט ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יוונים, א שר דארטן איך ווייס נישט פון די יוונים, וכשנכנסו יוונים להיכל, איז זי אַרײַנגעגאַנגען און בעטה און זי האָט געשטױסן מיטן סנדל אָן דעם מזבח, און װאָס האָט זי געזאָגט אױפֿן מזבח? לוקוס! לוקוס! עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל, ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק! פֿאַרװאָס שטײסטו נישט, דו שטײסט נישט אױף זײ בשעת הדחק? זאָגט ער, דאָס איז די כּפֿירה פֿון יוונים, אַז דער אײבערשטער קוקט נישט צו צו אַ מענטשן װען ער איז בשעת הדחק, אַז דער רבונו של עולם קוקט נישט, ער איז געמוטשעט, דא אונז שרייען מיר די כפירה אויסצורייסן ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם עמדת להם ווען א איד איז אין צרה דער רבונו של עולם שטייט און קוקט אויף אים מיט צוויי אויגן קוקט ער אויף אים ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם יוונים די קליפה די כפירה פון די יוונים איז אי אתה עומד עליהם בשעת הדחק אונז שרייען מיר ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם איז זאגט ער כי הטה מיר זאגן דאך ביי הלל היינט יעדן טאג כי הטה אזנו לי דער עולם קען עברי טייטש, איך רעד נישט קיין סודות, וואס הייסט כי הטה אזנו לי? אזוי. יא, וואס זאגסטו? כי הטה אזנו לי כביכול כביכול כביכול, איך רעד יעצט עברי טייטש אין פסוק. רבונו של עולם לייגט צו אן אויער, ער בייגט צו די אויער צו מיר. עמדת להם בעת צרתם, עמדת להם. עמדת להם אויפן גרעסטן פארנעם, ס'איז דאך היינט ביינאכט די חנון, יא, דאס שטייט דאך אין ארי הקדוש. בייטאג געווען רחום יעצט ביי נאכט די חנון, קל רחום וחנון, דער דריטער לעכטל. נו, וואס זאגט דער רמבן דארטן ושמעתי כי חנון אני? זאגט דער רמבן, והיה כי יצעק אלי חונן און מקבל תחינת כל אדם אף על פי שאינו הגון, דאס איז דער ווארט חנון. תחינה עמדת להם בעת צרתם ברוחניות בגשמיות איז דער רבונו של עולם חונן און מקבל תחינת כל אדם אף על פי שאינו הגון. יעדער איינער אויפ'ן גרעסטן פארנעם.

ער זאגט יוסף פאר יעקב אבינו זאגט פאר די ברידער, זאגט ער ס'דארף שטיין יתן עליכם רחמים, זיי האבן געדארפט רחמים, נישט יתן לכם, יתן לכם רחמים טייטש איך זאל רחמנות האבן, עס דארף שטיין יתן עליכם רחמים. זאגט ער יעקב אבינו האט געזאגט איר דארפט יעצט גרויס רחמים, יא? דו ווייסט די עצה איז, זאגט רבי שלמה קלוגער, קל שקי יתן לכם רחמים, ענק זאלן רחמנות האבן אויף אנדערע, לפני האיש פאר ווען קומט אן צו דעם איש צו יוסף הצדיק, ממילא העט שוין דארטן ארבעטן דער חנן. ווען דאס איז דער חנן וואס זאגט וקל שקי יתן לכם רחמים, איר זאלט רחמנות האבן אויף אנדערע, לפני האיש פאר ווען קומט אן צו די אנדערע, זאלט איר רחמנות האבן, אזוי ווי דער ערבי נחל ברענגט די וואך. דעם אלשיך הקדוש ער קאכט ארום באריכות אין איין ווארט אין איין ווארט נאר זאגט דארטן דער ערבי נחל אז א מענטש אין עת צרה איז דאס די סגולה צו מאכן וואס ברענגט פון אלשיך הקדוש אין עת צרה אין יעדן עת צרה ער זאל נעמען איינעם וואס עס זאל זיין פאר אים מסירה איבערגעגעבן אינגאנצן, אבער נישט סתם אינגאנצן אינגאנצן, נישט איך נאר ער, פאר אים אינגאנצן, ער באטאנט עס דארטן דער ערבי נחל, אבער ממש אזוי במסירה אינגאנצן, דער צווייטער זאל אויך זיין אזוי צו מיר, און דעמאלט זאגט ער, זאגט דער רבונו של עולם כביכול פונה אני מכל עסקיי, אזוי שרייבט ער, כביכול פונה מכל עסקיו, און ער זאגט איך וויל זיי געבן די ישועה פאר די צוויי. ער מסביר מיט דעם, דער ערבי נחל, ווי יוסף הצדיק גייט צו שר המשקים, וואס מדוע פניכם רעים היום וואס אינטערעסירט, וואס האסטו געוואלט פון זיי, וואס האב איך זיך געזעהן מיט די הפני, דער יוסף הצדיק איז געווען אין א מצב ווי ביטער, אין א מצב ווי דער ביטער ער זיצט אין בית האסורים, האט ער געזוכט א מענטש, אפילו ער האט נישט געהאט קיין איד, ער האט געמאכט מיט א גוי, שר המשקים, ער האט מדוע פניכם רעים היום האט אים געוואלט ער געבן געבן געבן און דאס איז געווען די סוף וואס דערפאר איז ער ארויס געגאנגען. ער ברענגט דארט נאך עה מרדכי מרדכי ואסתר פארוואס מרדכי הצדיק האט עס געזאגט ל ע, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. זאגט ער וואס איז געווען דארטן? מרדכי האט געזען כלל ישראל דארף גרויס רחמים. האט ער עס גענומען אסתר. ער האט גענומען אסתר צו זיין פאר איר איבערגעבעגן, איבערגעגעבן, נישט איך נאר זי. קענסט פארשטיין אזא זאך? ער איז מסביר דארטן, א מענטש האט געראטעוועט דעם דעם אחשורוש, ווייסט ווי מרדכי הצדיק קען ווערן גרויס יעצט? ווי גרויס ער איז, אחשורוש וואלט אים געמאכט איך ווייס וואס, האט ער געראטעוועט דאס לעבן. גייסטו עס דערציילן פאר אסתר? וואס גייט זיין דא איז ווייל מרדכי הצדיק האט געזען רחמים אידן דארפן רחמים האט ער גענומען אסתר אויף דעם ער האט אינגאנצן איבערגעגעבן פאר איר נאר ער האט איר עס אוועקגעגעבן אסתר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי פון דעם איז געקומען די גאולה לעולם דער אלשיך הקדוש און מיט דעם איז דארט מאריך דער ערבי נחל אז דאס איז די עצה בעת צרה נעמען איינעם וואס איז איינעם או יותר וואס ער זאל זיין אינגאנצן איבערגעגעבן און עס איז געווען פאר צוועלף דרייצן יאר ביי אונז ביים שיעור אין אלעד געווען צוויי אינגעלייט מיר לערנען דעם ערבי נחל פרשת מקץ צוויי אינגעלייט איינער האט נישט געהאט קיין קינדער איינער האט ניין יאר נאכן חתונה נישט געהאט קיין קינדער און דער צווייטער האט געהאט נאר טעכטער ביידע האבן געוואלט איז געווען פרשת מקץ זיי מאכן ווען אונז אלע ביידע איינער בעט נאר פארן צווייטן איך בעט נאר פאר דיר, דו נאר פאר מיר. זיי האבן געזאגט זיי האבן ביידע געמאכט א ברית. איינער האט געהאט נאר טעכטער און איינער האט, יא. על כל פנים זי, דער אינזינען האבן, דער אינזינען האבן יענעם. אזוי זאגט ער בכלל אז א יוסף הצדיק די גאנצע גאולה זיינע, יוסף הצדיק די גאנצע פון ווי ער האט זיך עס אנגעהויבן, ער איז געזעצן בית האסורים, ער האט געפרעגט מדוע פניכם רעים היום, ער איז נישט געפאלן וויסע, נאר צווייטע וואס אינטערעסירט דיר וואס קוקט, וואס אינטערעסירט דיר וואס ער מאכט, עס האט אים אינטערעסירט וואס יענער מאכט, פון דעם האט זיך אנגעהויבן די גאולה, אזוי איז אויך געווען די פותר חלומ'ען, ער האט זיך נאכגעפרעגט אויף יענעם, פון דעם האט זיך אנגעהויבן די ישועה, מדוע חנם, כ'מיין ס'איז דאך חנם, וויסן חנם. יא רבותי, מ'האלט פאר חנוכה לעכט. שוין נעכטן געפארליינט דעם לשון פון רמב ן אין פרשת קדושים ודע כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם, חיי האדם, דאס איז לשון פון הייליגן רמב ן, כי חיי האדם במצוות כפי הכנתו להם, וויאזוי אונז גיימיר זיך יעצט גרייטן. ער זאגט דער שפתי צדיק. אז אין מדרש שטייט אין פרשת אמור אמור ואמרת, זאגט די מדרש אז ביי א מלאך איז במאמר קדישין שאילתא איין מאל, מאמר קדישין שאילתא, מאמר קדישין שאילתא הייסט דאך מלאכים, יא? די גמרא, זאגט ער מאמר קדישין שאילתא דאס איז איין מאל מאמר, ביי א מענטשן דארף צוויי מאל, אמור ואמרת, ער דארף צוויי מאל ווייל ער איז א חומר גס. ווער ס'קוקט אריין נארמאל אין מדרש, פארשטייט אז דאס איז, דאס איז נישט די מעלה פון די מענטשן, פארקערט, די מעלה פון מלאכים, אז ביי זיי איז במאמר קדישין שאילתא איין מאמר, און א מענטש דארף אמור ואמרת, זאגט די שפתי צדיק, ניין פארקערט, דאס איז געוויזן א מלאך מלאכים מתקנאים בנו, אז אונז דארף מען זיך גיין גרייטן, פארוואס דארף מען זיך גרייטן, ווייל ס'איז דא דא א חומר גס, דארף זיך צוגרייטן יעצט צו חנוכה לעכט, זאגט ער, די מ ד דאס איז א מלאכים מתקנאים בנו, זאגט ער אפילו אז אין דעם פרשה סוף פרשת אמור שטייט די פרשת המנורה וואס די הטבה דארף א כהן און הדלקה איז כשרה בזר. זעהסט אז אז דא זעהט אויס אז הטבה דארף א כהן ווייל די הכנה די הכנה מיט דעם טשאטשקעט זיך מיט אונז דער רבונו של עולם כי מי יערך ל כי מי בשחק יערך להשם ידמה להשם בבני אלים זאגט די מדרש אמר הקדוש ברוך הוא ווען איך וויל א קרבן גיי איך נישט נישט צו מיכאל און נישט צו גבריאל איך גיי צו די מענטשן זאגט די קאצקער רבי די ווייסט פארוואס ווייל די מלאך איז גרייט אויף יעדע זאך ס'איז נישט קיין חכמה די מענטש דארף זיך יעצט גרייטן פון איך ווייס ווי איך געפין זיך יעצט איך דארף יעצט זיך גרייטן צו חנוכה ליכט זאגט ער כי מי בשחק יערוך לשם ער דארף זיך גרייטן צו חנוכה ליכט דאס האט מיר הקדוש ברוך הוא דערפאר זאג איך נישט פאר קיין מלאכים ווייל ביי אידן איז אמור ואמרת דארף זיך גרייטן אבער מען דארף זיך גרייטן רבותי, א גרייטן, א גרייטן. גרייטן די די זאגט דער דער ייטב לב זאגט אז שכחה שכחה איז ראשי תיבות שכן חובת כל היצורים. וואס איז די טייטש? זאגט ער ווייל עס איז דא א זאך וואס דאס הייסט ימי הלל והודאה. הודאה א מענטש דארף געדענקען צו דאנקען, אדער צו דאנקען, אוי וויפיל ער דארף דאנקען, ער פארגעסט זיך צו דאנקען, זאגט ער שכחה, מען פארגעסט זיך, פארגעסט זיך, שכן חובת כל היצורים. דאס איז געדענקען צו דאנקען, צו דאנקען, ווי זאגט דער דער דער אלשיך הקדוש זאגט ארבעה צריכין להודות, זאגט ער אין די גמרא נישטא קיין צריכין, זאגט די גמרא דא חייב פטור מותר אסור, וואס הייסט צריכין, מען דארף, וואס הייסט מען דארף, זאגט ער די ארבעה וואס איז געשען דא, די ווייסט פארוואס ס'איז געשען די זאכן, חולה שנתרפא, יושב בית האסורים, די ווייסט פארוואס דאס איז געשען, ווייל צריכין להודות, ווען די האסט שכל ביסט געזונט, דאנק דעם אייבערשטן, דרייסטו דיך ארום מיט אזויפיל ניסים. די פארגעסט זיך צו דאנקען דארף מען געבן א ציפ זאלסט געדענקען שפעטער צו זאגן נשמת שפעטער שרייסטו שוין נשמת פארשטייסט ארבעה די פיר זאכן וואס די גייסט אריבער איז נאר ווייל צריכין להודות ווייל די דארפסט דאנקען ימי הלל והודאה שטייט מען דארף אלצדינג דאנקען דארפסט דאנקען דריי זיך ארום ווי א בעל הנס דרייט זיך ארום פרייליך דריי זיך ארום די צרי פארוואס געשעט די זאכן ווייל צריכין להודות און יעדער א ביסל אויף אן אנדערע נוסח דער תולדות אהרן רבי זכרונו לברכה איז אמאל געווען ביים אמרי חיים חול המועד פסח און די אמרי חיים האט אים געזאגט אז דער חברה מאן איז געווען ביי מיר סדר נאכט ווען איז יארצייט? תולדות אהרן רבי'ס יארצייט היינט ביינאכט? אה. און דער אמרי חיים זאגט פארן תולדות אהרן רבי זכרונו לברכה. דער חברה מאן איז געווען ביי מיר סדר נאכט. און ווער איז דער חברה מאן? זאגט ער דער יצר הרע, געקומען צו מיר פאר הלל. זאגט מיר דו זאגסט הלל? זאגט ער מיר. ווי ביסטו געווען פריערט? און ווי גייסטו שפעטער? האב איך אים געזאגט, איך ווייס ווי איך בין געווען, און איך ווייס ווי איך גיי זיין, יעצט זאג איך הלל. יעצט זאג איך הלל. און דאס איז שכחה, שכן חובת כל היצורים, אסאך מענטשן, מען שטעלט זיך הלל אין חנוכה, ווער ביסטו, ווער בין איך קען זיך שטעלן הלל, שכחה, פארגעס ווי דו ביסט געווען. איך ווינטש דעם עולם, די גאנצע עולם ווי די אמרי חיים איז געווען פריער, ווינטש איך די גאנצן עולם, יא? אבער איך רעד דאך צו זיך. שכחה, פארגעס וואס איז געווען און יעצט שטעל זיך שכן חובת כל היצורים, שטעל זיך זאגן הלל. זאלסט פארשטיין גוט ווי דער רבונו של עולם, די חביבות פונעם רבונו של עולם אין יעדן, אין יעדן הינזיכט צו די מענטשן, און גיי אויפן גרעסטן פארנעם. איך האב שוין געזאגט, די, די, דער.

זאגט דער זאגט דער חידושי הרי"ם ווייל לעולם וואלט מען געדארפט אלע מצוות אזוי מאכן אלע מצוות דארף זיין בפק א פיקע של אויל מיט תופים מיט מחולות מ'קען דאך נישט א גאנצע טאג און א גאנצע נאכט שפרינגען און טאנצן א איז דערפאר האט מען געמאכט דער ערשטע מיט דער לעצטע איך וויס אז אז ס'זענען דאך דא זיין מצוות דאך דא דער כתר יא און דער זיבעטע דער לעצטער מצוה וואס איז חנוכה לעכט, אזוי שטייט דאך, און אזוי וועט ווי מאכט מען דאס ביי ווי קעשלא עס דארף זיין בתופים ובמחולות עס דארף זיין אביסל מיט א שמחה, מצוה חביבה עס דארף זיין מיט א שמחה, אבער דער בני יששכר שרייבט אז היות דאס איז דאך דער לעצטער מצוה, דא איז די כתר, דא איז די כתר ביי די חנוכה לעכט איז די כתר, דערפאר איז דארטן די חביבות, דאס איז די כתר, דא איז די כתר, וואס איז דא די כתר רבותי? וואס איז דא די כתר? שטייט נעביד להון כתרין במילין יקירין. ידוע די פשט במילין יקירין מיינט מען די שווערע זאכן. ווען א מענטש אזוי געפינט זיך למטה מעשרה און די יצר הרע וויל אים אראפנעמען די נאז, ער וויל מאכן שכחה פון אלעס, ס'גייט נישט. די יצר הרע דערמאנט דיך אין אלעס. ער איז דאך למטה מעשרה, דארטן דאס איז די כתר. דארטן איז די כתר, די כתר פון די מענטשן ווען ער למטה מעשרה. ער לאזט זיך דארטן נישט, למטה מעשרה ער דערמאנט אים אלעס זינגט פאר אלעס, איך דארף יעצט א חנוכה לעכט, אה דא, איך וויל זיך גרייטן, אה וואס שטייט, נעביד להון כתרין דער כתר איז במילין יקירין טאקע למטה מעשרה, ווען דו ביסט בחוץ, בשמאל און דו לאזט זיך נישט, דא איז די, דא איז די עטרה, די בת עין זאגט א מאמר נורא, ער זאגט אין פרשת פקודי, זאגט די בת עין, אלה פקודי המשכן משכן העדות, זאגט ער ס'איז געווען צוויי זמנים ביי כלל ישראל, ס'איז געווען ביי כלל ישראל א זמן, מעמד הר סיני, פסקה זוהמתן, זיי זענען געווען מלאכים, ריין! מלאכים! אויסגעזען! ס'איז געווען נאך א זמן, געגעבן א טראסקע אראפ מיטן עגל, א טראסקע, אבער נישט סתם, מ'האט זיך אנגעהויבן צוריקצודראפען, געווארן א משכן, השראת השכינה, זאגט ער, דאס איז אלה פקודי המשכן, משכן ס'איז געווען צוויי זמנים, דער ערשטער המשכן, די השראת הש, משכן הייסט השראת השכינה, די ערשטע השראת השכינה וואס איז געווען פסקה זוהמתן אום הר סיני, און די צווייטע מצב איז געווען נאכן עגל, נאך א נפילה, מ'האט זיך צוריקגעכאפט. המשכן. זאגט ער, אפשר ווילסטו וויסן ווען איז גרעסער? העדות, זאגט די מש, זאגט דער פסוק, זאגט דער בת עין, משכן העדות, נאכן עגל האט זיך צוריק געכאפט דאס איז די עדי, די גמרא זאגט דאך א עדי דאס איז א קרוינדל, די צירונג, די צירונג פונעם אייבערשטן, ווען ער כאפט זיך צוריק נאך א חטא, דאס איז העדות, דאס איז די עדי, ווען דו ביסט למטה מעשרה, דארטן איז די כתרין, נעביד להון כתרין למטה מעשרה, דארטן איז במילין יקירין, טאקע ווייל ס'איז שווער זיך צו געבן א הייב אויף. דארטן איז די, דארטן די כתר פונעם רבונו של עולם, מען פארלאזט זיך דארטן נישט. ס'איז געווען ביים דינג, די נייפעסטע רב פלעגט עס דערציילן יעדע ליל שבת די מעשה, האט ער דערציילט יעדן ליל שבת ווען ער האט דערציילט די מעשה האט געפלייצט פון אים טרערן, און האט געזאגט דעם עולם איך ווייס איך האב עס יענע וואך דערציילט, אבער אזא מעשה האט מען געדארפט דערציילן יעדן טאג אפשר וועט עס אריינגיין אין די ביינער. ווען ער האט עס דערציילט ליל שבת האט ער עס גאר דערציילט ביי נעביד להון כתרין במלין יקירין, עס האט געפלייצט פון אים טרערן. דו זאלסט וויסן דער כתר, מען האלט דאך יעצט כתר, זאגט דער בני יששכר, דאס איז דער כתר, דער חנוכה ליכט. ער זאגט אזוי, אז דער ייטב לב'ס זון, דאס ווייסט דאך דער עולם ר' משה יאסל, דער איהעלער רב, ער איז געווען דער ייטב לב'ס זון, נאך דער טאטע איז אוועק האט ער נישט געקענט צוריק צוריקקומען צו זיך, ו' אלול איז ער אוועק דער ייטב לב, ער האט נישט געקענט צוריקקומען צו זיך, ער האט געהאפט קומט די הייליגע טעג ער וועט זיך צוריקכאפן, ס'איז געווען הייליגע טעג, אבער נאך די הייליגע טעג, ער האט נישט געקענט קומען צו זיך, איז ער אריינגעפארן אויף שבת בראשית צום שינאווער רב, ווייל ער האט געפילט ער האט געדארפט גרויס גרויס גרויס גרויס חיזוק, ער איז אריינגעקומען צום שינאווער רב, און ליל שבת ביים שינאווער רב, ווען ער האט געזאגט די ווערטער נעביד להון כתרין במלין יקירין, האט דער שינאווער רב געזאגט אזוי, וואס הייסט דאס נעביד להון כתרין במלין יקירין? דאס איז געווען עפעס א מלך, א גרויסער מלך, וואס די מדינה האט אים מורא'דיג ליב געהאט, האבן זיי געמאכט מען מוז אים קויפן א קרוינדל מיט אלע דימאנטן בריליאנטן, מענטשן האבן דארטן געלאזט גאלד, מען האט ארויסגעגאסן גאלד אויף דעם, דימאנטן בריליאנטן זילבער גאלד, מען האט געמאכט א כתר פול דימאנטן בריליאנטן, מען האט אויפגעשטעלט ס'ליגט דא מיליאנען, מיליארדן, מען ברענגט עס, ס'האט נישט נישט קיין חן און נישט קיין יופי, נישט קיין טעם און נישט קיין ריח, די עולם האט נישט געוואוסט פארוואס, ס'ליגט דא דא בריליאנטן מיליאנען, ס'פעלט, ס'נישט דא דא קיין טעם. מען איז געגאנגען צו א גרויסע מומחה, האט די גרויסע מומחה געזאגט, ווייל דער, ער האט עס גלייך מבחין געווען, האט ער געזאגט אז די יופי פון א כתר איז, אז ווען דו קוקסט אויף איין בריליאנט, דו קוקסט אויף איין זייט זעסטו אלע בריליאנטן, דא א בריליאנט, דא פול מיט בריליאנטן, דאס איז נישט דאס איז נישט קיין יופי פון א כתר, די יופי פון א כתר ווען מען קוקט אויף איין זייט שפיגלט זיך אלץ, און וואס איז די עצה? האט ער געזאגט פשוט. לייג דא אריין אינמיטן א גלאז א שפיגל, זאל זיך איבערשפיגלען ביי יעדע זייט אלע זייטן, דאס איז די יופי פונעם כתר. האט דער שינעווער רב געזאגט אזוי, דעמאלט האט דער שינעווער רב געשריגן, כתר יתנו לך השם אלוקינו, ווער? מלאכים, זיי דימאנטן, זיי געבן דארטן פארן אייבערשטן א כתר, דימאנטן, בריליאנטן, אבער ס'פעלט די חן, די חן די חן איז נאר עם עמך ישראל זאגט ער פארוואס ווייל נעביד להון כתרין זאגט ער במלין יקירין וואס איז ווען א מענטש איז אונטן אונטן געפינט זיך אין א נסיון אין עפעס א שווערע נסיון און ער רייסט זיך איבער זיי און רייסט זיך איבער זיי, און אייוועלט האט דערויף געזאגט איבער פופציג מאל האט דער שינעווער רב דאס איבערגעחזרט דעמאלטס ליל שבת, און ער ווען ער געפינט זיך אונטן אונטן, די עצלות די עצלות יראת שמים די ארום און ארום, און רייסט זיך איבער זיי, און רייסט זיך איבער זיי, דאס איז די חן פונעם כתר וואס יתנו לך ה' אלקינו עמך ישראל קבוצי מטה, דעמאלטס האט ר' משה יוסל זיך געגעבן א בארואיג, און איז אהיים געפארן האט פארשטאנען ווי שווער עס איז אים אבער דאס און ער רייסט זיך איבער זיי דאס איז דער כתר אויבן דער כתר ארגון נעביד לון כתרין און נייעס אויסגעזאגט דאס איז דער כתר חנוכה לעכט ווען די ביסט למטה מעשרה און ער רייסט זיך איבער זיי יעדער איינער מיט זיין למטה מעשרה יעדער איינער מיט זיין צד שמאל און מיט זיין מבחוץ און ער רייסט זיך איבער זיי דאס איז דער כתר ווי דער באר חיים זאגט דאס איז דער עדי דאס איז די עדי, די א א, נישט קיין עדות, די עדי, די עדי דער כתר פארן בורא כל עולמים. יעדער איינער מיט זיינס, אבער מען לאזט זיך נישט נאך, דאס איז די געדאנק פון א מענטש ער לאזט זיך נישט נאך. דאס איז זאכן, ער האט געזאגט געשריגן דיין אייבערשטער האט אויף געשריבן, געשריגן אז א א ער האט געשריגן אז.

ר' שלום איז אריינגעקומען, האט ער געזאגט געזאגט דעם עולם חברה איך בין געווען אויף א כביש אן פרייטאג, געווען דארטן א פקק, א טרעפיק, א מען קען זיך נישט וואס איז, איינער דארטן ביים אנהייב, צוואנציג דרייסיג מאשינען שטייען דארטן, מען יאגט זיך און מען פארט, יענער האט זיך אוועק געשטעלט דארטן, און הייבט אן צו רייכערן א ציגאר און דרייט זיך ארויס, און און דער עולם פאפט און פאפט און פאפט, מען האט אים געשריגן וואס גייט דא פאר,

נאר מענטש פארשטייט נישט, ער איז למטה מעשרה און ער כאפט עס נישט אז דארטן קומט אראפ די שכינה, די חביבות פונעם רבונו של עולם דארטן, דייקא דארטן איז די כתר, דארטן און נאר דארטן איז די כתר. אוודאי און אוודאי רבותי, א איד זיך מחזק זיין, היינט געזאגט הרב וואזנער, היינט איז געווען זיין יום הצלה פון הרב וואזנער, הרב וואזנער האט געזאגט פון שם ר' מאיר אריק. ר' מאיר אריק האט געזאגט, צו מחזק זיין דארף מען יראת שמים אויך, יא? יראת שמים, האט געזאגט א שארף ווארט פון ר' מאיר אריק, זאגט כי רגע באפו חיים ברצונו, איין מינוט דו דערצערנסט דעם אייבערשטן, כי רגע באפו, איין מינוט דו דערצערנסט דעם אייבערשטן, חיים ברצונו זאלסט דאך דארפן א גאנצן לעבן אים מרצה זיין, איז זינדיג נישט. איז זינדיג נישט, כי רגע באפו, איין רגע וועסטו דערצערענען דעם אייבערשטן, איז דאך חיים ברצונו, וועסטו דארפן א גאנץ לעבן מרצה זיין איז זינדיג נישט, וכו' בכל אופן וואס מען דארף זיך גיבן א אבער זיך גיבן א שטארק, אבער זיך גיבן א שטארק, אדער א שטארק. למטה מעשרה, מבחוץ, בשמאל, אבער די חביבות איז די קדושת לוי ווי דו פיל אין די קדושות, די חביבות אז די רבונו של עולם קומט אראפ צו יעדן איינעם, דאס איז דאך לאין ערוך וואס מען קען גארנישט פארשטעלן. שרייבט ער דארטן ר' יעקב מאיר שעכטער שרייבט אין א בריוו צו איינעם זאגט ער פו טויזנט מאל האסטו געקוקט אבער טויזנט מיט איין מאל האסט זיך מתגבר געווען שרייבט ער צו יענעם אין בריוו די טויזנט מיט איין מאל האסט זיך מתגבר געווען און האסט זיך געריסן פון זיך זאגט ער איך קען מיך נישט פארשטעלן די נחת רוח ביים אייבערשטן ווייל דאס האט ער נישט ביי קיין צדיקים, דאס האט ער נישט ביי קיין צדיקים, אין דעם ווען איך מסביר עס ווערט געברענגט אם יש עליו מלאך מליץ מן אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר אלע געדענקען די גמרא אין שבת, אז וואס טייטש אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף ואפילו תשע מאות ותשעים ותשע מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות, ווערט ער געראטעוועט. פרעגט ער איך פארשטיי נישט וואס קען מען שוין מלמד זכות זיין אויף דעם יונגאטש? אז תשע מאות תשעים ותשעה מלאכים זאגן חובה, וואס קען מען שוין אויף אים מלמד זכות זיין הא? זאגט ער פונקט פארקערט, נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מלמדים עליו חובה טייטש איז ער טיף אין שאול תחתית, טיף, דארטן האט ער זיך געבראכן, דאס איז די מליץ אויבן, דאס איז די גרעסטע מליץ אויף א מענטשן. דאָרטן איז טיף אין דער ערד למטה מעשׂרה, װוּ ער איז פֿאַרקראָכן, דאָרטן האָט ער זיך געבראָכן, דאָרטן האָט ער געמאַכט דעם נחת-רוח, דעם שכינה הקדושה, דאָרטן אױפֿן גרעסטן פֿאַרנעם. יאָ, די בורא-כּל-עולמים שטײט דאָך און װאַרט אױף אונדז. אױ, װאַרט ער אױף אונדז! און אײנער האָט געזאָגט, ער האָט געטראָפֿן אין דינעװ בײַם בני-ישׂשכרס ציון, האָט ער געטראָפֿן עפּעס אַ בחור, האָט ער געװױנט אין בית-שמש, בזמנו, דער בחור איז לא עלינו, ער איז געווען משלנו ער איז געווארן לא עלינו. פארקראכן השם ישמרנו ויצילנו אבער נישט סתם פארקראכן. אויפן ערגסטן פארנעם. ער איז נישט געווען אינדערהיים אויך. ער איז נישט געווען אינדערהיים צען יאר. ער האט אים געטראפן ביים בני יששכר'ס ציון אין דינוב. און ער זעהט ווי ער וויינט. ער זאגט דארטן א קאפיטל תהלים. און בכלל די גאנצע לבוש זיינע האט אויסגעקוקט מורא'דיג זיס. איז ער צוגעגאנגען צו אים און שפעטער האט עס געדארפט וויסן, ווער האט דיר צוריקגעברענגט? ווער האט דיר, ער איז נישט פול, צען יאר איז ער נישט געווען דא בכלל. זאגט ער, די אלע מטפלים וואס מיין טאטע האט אונטערגעשיקט, איך ווייס וואס מען רעדט, קיינער האט צו מיר נישט גערעדט, ווייל איך בין געווען טיף אין שאול תחתית. איינער האט מיר צוריקגעברענגט. איינער. עס האט מיר געטראפן א איד א מסיח לפי תומו אין די גאס, מיין טאטנ'ס א ידיד, און ער האט מיר געזאגט סתם בתוך הדברים, דו ווייסט אז דיין טאטע מאמע פארמאכן נישט די טיר שוין צען יאר זייט דו האסט אפגעלאזט די שטוב, א גאנצע נאכט לאזן זיי אפן די טיר, ווייל אפשר וועסטו אהיימקומען. אז טאמער וועסטו אהיימקומען זאל זיין א אפענע טיר, זיי פארמאכן נישט די טיר צען יאר, פרינץ זינגער האט איך האב שוין אזוי זיי מכעיס געווען, שוין אזוי געגליטשט, און די טאטע און מאמע לאזן נאך אפן די טיר, זיי ווארטן אויף מיר אפ, דאס האט מיר צובראכן דעם קרח איך בין אהיימגעקומען, און פון דעם איז ער אזא וואוילע אינגערמאן שוין היינט. אינגערמאן. איך מיין צו זאגן פאר מיר אויכעט. ווי איז מיר פארקראכן דער רבונו של עולם לאזט אפן די טיר! נישט נאר ער לאזט אפן די טיר, ער קומט אראפ למטה מעשרה, ער זאגט די טיר איז אפן, קום צוריק! קום! נעבד להון כתרין במילין יקירין. במילין יקירין. זאת ועוד, דער רבונו של עולם איז זיך משתעשע נאר מיט דעם. ווי דאס האט געווען, איז געווען עפעס א בחור וואס האט אריינגעגאנגען צום רעבין דארט נאך שבועות, ער האט געוויינט, ער ווייסט נישט וואס איז געווען דארט, נאר דער עולם האט געזינגען אהבה רבה, מיט אזא השתפכות הנפש, מיט אזא זיסקייט א לעכטיגקייט, און איך האלט דא מיט די ביטערע נסיונות, טפו, אין די נסיונות התאוות, אה! ווי בין איך און ווי זענען זיי? אזוי האט ער זיך צורעדט צום רעבן, איך זע ווי די עולם זינגט אהבה רבה, מיט אזא השתפכות, א קרבת אלוקים, ווי בין איך, איך ראנגל זיך דא ארום מיט א יצר הרע פון תאוות. האט אים דער רבי געזאגט, דו ווייסט, ס'איז אין בית המקדש איז געווען די לוויים געזינגען בנבל וכנור, שבו הלווים אומרים בבית המקדש, שירים, שטייט נישט אויף דעם קיין ריח ניחוח. ס'איז א הייליגע עבודה. שטייט נישט אויף דעם ריח ניחוח. וואו שטייט ריח ניחוח? קרבנות וואס מ'האט געשחט'ן, געשפריצט בלוט, אויף דעם איז געווען ריח ניחוח. ווי עס האט אויסגעקוקט, דער כהן גדול, דער כהן איז געווען דארטן, פול מיט בלוט איז ער געווען. דאס מיט די חלב, די רעקל איז געווען מיט חלב, דאס מיט בלוט. דאס איז געווען ריח ניחוח. זאגט ער, זיי זינגען, השתפכות הנפש, דער ריח ניחוח ווען דו גיסט בלוט פון דיר, למטה מעשרה דארטן מבחוץ, דארטן פארראנגלט מיט דיינע, באבע מעשות, צו מיט זיינע תאוות, צו מיט זיינע באבע מעשות, מיט זיין וואס ס'איז, דארטן שפריצט בלוט, אויף דעם איז דער ריח ניחוח אשה להשם, אויף דעם און נאר אויף דעם ריח ניחוח אשה להשם, ווען ער ראנגלט זיך מיט דעם. ס'איז געווען ביים קארלינער, ביים הייליגן קארלינער, האט איינער געקומען צו די איד אין ירושלים, רב אשר בערנשטיין, ער דערציילט, ס'איז געווען מיט זיין טאטן, רבי יענקל בערנשטיין, רבי יענקל בערנשטיין האט אמאל געשיקט פארן קארלינער רויזן,

די קארלינער געקומען דא אין לאנד, האט ער אים געזאגט, איך האב געדארפט אסאך, אונז האבן געדארפט אסאך צאל אויף דעם. צאל, צאל הייסט מכס. מכס, מ'האט געדארפט אסאך מכס צאלן אויף דעם, אויף דיין רויזן. ווען ער איז אריבערגעגאנגען די גרעניץ, האט רבי יענקל בערנשטיין זיך געוואונדערט, האט ער אים געזאגט, וואס איז דאס שטיקלעך פאפיר אויף דעם, אויף דעם איז מכס? אויף דעם? האט ער אים געשריגן די קארלינער, די צאל איז לויט די הארעוואניע! דאס הארעוועט מען דאך אויף דעם! די צאל איז לויט די הארעוואניע. ס'דרייט זיך ארום א בחור, ער האט א יצר הרע, און ער האט פארנומען איך וויל פאר חנוכה לעכט, אבער די יצר הרע קאמאנדעוועט, און ער ווייסט נישט וואס צו טון, און די צאל איז לויט די הארעוואניע, אויף דעם איז די צאל לויט די הארעוואניע. געווען דא איין אינגערמאן, פאר א גוטע פאר יאר צוריק. א יונגערמאן האט זיך געלערנט ספרות, דו ווייסט דאך דער עולם הייבט אן מיט א מגילה, יא? דער עולם הייבט אן מיט א מגילה. איך ווייס ער האט זיך איינגערעדט ער קען אויך. אבער בקיצור ער האט געשריבן א מגילה. איר הערט רבותי, די מגילה האט נישט געהאט לא טעם ולא ריח. לא חן ולא יופי ס'איז געווען איום ונורא. קיין שום סוחר און קיין שום מוכר וואס האט געוואלט קויפן א מגילה האט עס נישט געוואלט אנקוקן. שוין, כרחם אב, זיין טאטע האט זיך מרחם געווען אויף אים. דער טאטע האט כאילו געקויפט פון אים די מגילה. איך דארף עס האבן, אפגעקויפט די מגילה, שוין. האט דער טאטע דערציילט אז ער איז צוגעגאנגען צו עפעס א סוחר, ער ווייזט אים די מגילה, ער גיט א קוק מה זה, מה זה הויט פון מיין קינד, שוין. און האט אים געזאגט אז דער טאטע זאגט אים איך ווייס האט נישט, איך ווייס וואס דאס איז, טו מיר א טובה האלט עס ביי דיר, איך וויל נישט האלטן ביי מיר, האלט עס ביי דיר, וועסט מיר געבן צוואנציג שקל איז אויך גוט, וויפיל ס'איז, האלט עס ביי דיר, שוין. דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה, דער סוחר, מען רעדט דא פון א סוחר, א סוחר, וואס האט צו טון מיט די שענסטע כתבים פון די שענסטע סופרים, איז ארויסגעפארן קיין ניו יארק, און איר פארשטייט דארטן פאר די מחותנים, מ'גיבט פאר א חתן מגילות, זוכן זיי די שענסטע כתבים, ער האט ארויסגענומען מגילות פון די שענסטע כתבים, אבער רבותי, שענסטע שענסטע, ער האט ארויסגענומען שענסטע כתבים, און דער, און דער גביר דארטן אין אמעריקע זאגט אים, ניין, ס'איז נישט, ס'איז נישט, נעמט ער ארויס נאך איינס, גאר שיין, ס'איז נישט, נאך איינס, ס'איז נישט. נאר ער האט געהאט דארטן טיף אין רענצל האט ער פארפאקט די מגילה, די מגילה דידן, פון דעם וואס האט נישט געהאט קיין טעם און ריח. ער זאגט אים, וואס איז דארטן? נעם עס ארויס אויך. זאגט ער, נע נע נע, דאס איז נישט פאר דיר. וואס ארט דיר? נעם עס ארויס. ער נעמט עס ארויס, רבותי, און ער גיט א קוק, טששש, דאס איז א מגילה. דאס איז א מגילה. צוויי און א האלבן טויזנט דאלער האט ער געצאלט דערפאר. איז הערט זיך איין, ער האט דערציילט די מעשה פשוט אלס אמונה. אז דו קענסט נישט וויסן פון וואו ס'וועט קומען די פרנסה, ס'איז א אינטערעסאנטע מעשה, יא? אבער הערט גוט. ער, דער סוחר, האט געפרעגט סתם דעם גביר דארטן, זאג נאר, דו קענסט מיר אפשר זאגן וואס האסטו איינגעזען אין די מגילה? איך האב דאך ארויסגענומען דא די שענסטע כתבים דא. פון יהדות החרדית אין ארץ הקודש. ווי וואס האסטו איינגעזעהן אין די מגילה? זאגט ער איכ'ל דיר מסביר זיין פשוט. פשוט מסביר זיין. די אלע מגילות דא פריער האסט מיר באוויזן, ס'איז געווען געשריבן אזוי שיין, אזוי פונקט, ס'האט אויסגעזעהן פונקט ווי געדרוקט, ס'זעט נישט אויס קיין כתב בכלל. נישט קיין כתב בכלל. דא האסטו מיר געגעבן א מגילה אחת למעלה ושבע למטה, אחת ארוכה ואחת קצרה, אחת ישרה ואחת עקומה. דא זעהט מען ס'איז א כתב! דאס איז א מגילה? אזוי האט דער רבש"ע מיר אריינגעלייגט אין קאפ, רבותי, ס'איז א מעשה שהיה. איך האב מיר געזאגט אז די זעלבע זאך איז ביי מיר. דרייט זיך ארום א בחור א אינגערמאן, אלץ גלאט, נישטא קיין יצר הרע, ער האט נישט געקוקט, ניין, גלאט, ער לערנט, ער דאווענט, ער לערנט נאר. ס'איז נישט, ס'איז נישט, דאס איז א דפוס פון מלאכים, איך דארף דאס נישט האבן דאס, זאגט די אייבערשטער, נישט אויף דעם האב איך דיר באשאפן. און ס'גייט טאקע אחת למעלה ושבע למטה, כ'האב זיך שוין דערהויבן, טראך האט מיך אריינגעזעצט. אחת אריקא ואחת קצרה, אחת ישרה ואחת עקימה, יעדער קנאקט און האקט און קיין, דארטן איז די אייבישטער זיך משתשע מיט אונז, אויף דעם נעבעל און כתרין במילין יקירין רבותי, דאס איז די מילין יקירין זיין. יא רבותי, מ'גייט צינדן די לעכטלעך, מ'האט נאך געשמועסט די, ער ברענגט די דברי ישראל, מ'ברענגט ויגש לו וואס איז געווען ביי יצחק אבינו ווען ס'איז געקומען די ברכות, ווען יעקב אבינו איז געקומען שטייט דארטן ויגש לו ויאכל, ויבא לו יין וישת, ויגש וישק לו, ווער ס'וועט אריינקוקן פרשת תולדות, לו לו לו, ס'איז נישט אזויפיל מאל לו, ויגש לו ויאכל, ויבא לו יין וישת, ויגש וישק לו, וואס איז די לו? שרייט ער אז ס'איז מקובל. אז די ברכות וואס יצחק אבינו האט געשענקט יצחק יעקב אבינו איז דאך געדארפט גיין לדורי דורות גיין גיין פאר אלע דורות יעקב די דורות איז די שער פאר די ברכה ביי די חנוכה לעכט ביי די ל"ו נרות דארטן דארטן טרעפט מען מקור הברכות וואס יעדן יאר די ויגש לו די ל"ו נרות דארטן דארטן וואס איך ברענג מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה זאגט ער מרחב בגימטריא מרחב בגימטריא נר. זאגט ער וואס, ס'איז נישטא קיין מיצר וואס מען קען נישט ארויסגיין ביי די נרות חנוכה. נישטא קיין מיצר וואס א איד קען נישט ארויסגיין ביי די נרות חנוכה. זאגט א אינגערמאן, דא איז דא אינגעלייט וואס קענען אים, ער האט געוואוינט אין קוממיות, אין קוממיות, דעמאלטס האט ער געוואוינט אין קוממיות, דער אייבישטער זאל אפהיטן לא עלינו ולא עליכם, ער הייבט זיך אויף א פרימארגן, ער זעט יעדע זאך דאפלט, דאפלט, השם ישמרנו ויצילנו, בקיצור, מען איז געווען אין איבעראל אין תל השומר, דאך אריבערגעגאנגען אלע MRIs מיט סיטיס, מען האט נישט געטראפן גארנישט, ר' מיילעך פירער האט אים אריינגעברענגט דאקטוירים פון די גאנצע וועלט זענען געזעצן צוזאמען, היות מ'האט נישט געטראפן יחד כולם אמרו ס'איז נישטא אויף דעם, אונז ווייסט מען נישט אויף דעם, נו? ווען מ'ווייסט וואס הייבט מען אן צו ארבעטן, מ'ווייסט דאך נישט וואס? יחד כולם אמרו. די אינגערמאן האט געזאגט, ער איז געזעצן ביי די ליכט צוויי שעה האט ער געוויינט, רבונו של עולם נאר דו אליינס. זאת חנוכה האט ער נאך געזען ככה דאפלט. זוי איז חנוכה. רבותי, מען גייט דא צינדן אונזערע נפלאות לעכטלעך, מען האט שוין געשמועסט וואס דער מהרש"א זאגט אלקא דמאיר ענני, אז ווען ער האט געדארפט דארטן די ישועה אלקא דמאיר, זאגט ער וואס הייסט מאיר אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים, וויאזוי האט ער געזאגט אלקא דמאיר? זאגט ער ניין, ער האט געמיינט אלקא דמאיר לנו במלכות יוון הקודמת, בנס הנרות של חנוכה, ווען דו וועסט דארפן די גרויסע נס, דערמאן די חנוכה לעכט. אלקא דמאיר לנו בנס נרות חנוכה, ווען דו האלסט יעצט די לעכטלעך אליין וואס דו קענסט פועל'ן פאר דיר, עס איז צו א יושר וואס הייסט זאגט ער א שמירה לכל השנה אז דאס זעהן מיט די אויגן א גאנץ יאר, ווי זאגט ער הרואה נר חנוכה מברך, וואס איז די איינציגסטע די איינציגסטע מאל וואס הרואה, ווייל קוק אריין אפצייכענען זיך אויף די אויגן וואס ליגט דא אונטער דעם, די שכינה הקדושה דא, די אלע ניסים ונפלאות דא, גיי גיב זיך א שטעל צו צו די מצב, במרחב בגימטריא נר.

ער זאגט דאס איז געווען עפעס אזוי איינער האט עס זיכער געזען ביי זיינע זיידע זאגט ער דארט מאכט ווער רעדט אבער ווען מען שטעלט זיך דא אוועק ביי די מנורת המקדש און מען האט געשמועסט מען האט דאך גערעדט ס'איז א המשך פון מנורת המקדש וואס דער רמב"ן זאגט אין פרשת בהעלותך זאגט דאך קלארע ווערטער אז שלך לעולם קיימת אפילו נאכן חורבן בית המקדש זענען א המשך פון מנורת המקדש ווער רעדט וואס מען האט געשמועסט דער שפת אמת זאגט אין מסכת זבחים אז א ווי וואס איז די היתר צו צינדן א מנורה אין דרויסן זיבן לעכט מ'טאר נישט טון חוץ למקדש די גמרא אין זבחים דו צינדסט זיבן לעכט הייבסט אן צו זאגן הנרות הללו קודש הם וויאזוי מאכסטו עס? מוז מען זאגן זאגט שפת אמת ביסט נישט אינדרויסן ביסט אין מקדש ביסט אין מקדש דו ביסט דאך ווי די מאיר עיני חכמים זאגט פארוואס הדלקה כשרה בזר ווייל ווען דו צינדסט ווערסטו א כהן גדול זאגט ער דו ווערסט א כהן גדול ביסט א המשך לנרות המקדש זאל דער רבונו של עולם רחמנות האבן אז מ'זאל טאקע אויספוילן די בית אברהם האט געגעבן א געשריי פאר שעשה ניסים האט ער געגעבן א געשריי אידן האבן דעמאלטס געדארפט גרויס רחמים עפעס אין רוסלאנד דעמאלטס איז די מצב דארט האט ער געגעבן א געשריי און א געוויין דער בית אברהם אז ס'איז געווען אמאל איינער וואס האט מורד געווען במלכות און מ'האט אים געדארפט לא עלינו מ'האט אים געדארפט דארטן הענגען און איז געפאלן צום מלך'ס פיס און דער מלך האט אים געגעבן א חנינה געגעבן א חנינה אריבערגעגאנגען א צייט האט ער געזאגט האט ער נאכאמאל אנגעווערטשאפט, נאכאמאל אנגעווערטשאפט, איז ער צוגעגאנגען צו די מלך און האט אים געדאנקט, אוי די מלך האט מיר דעמאלטס געראטעוועט, אוי ווי דו האסט מיר דעמאלטס געראטעוועט, האסט דאך מיר געמאכט אזעלכע גרויסע חנינות, און ער האט געוויינט, מלך איך דארף יעצט אויך רחמים, ווייל ער האט דאך יעצט נאכאמאל געווערטשאפט, די בית אברהם האט עס דערציילט, האט ער זיך געגעבן א צעוויין, זיך געגעבן א צעוויין און געשריגן שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, אבער געוואלד גיב א קוק בזמן הזה, דארף לעכטיג מאכן אידישע הייזער, דארפן יונגעלייט אהיים קומען חנוכה לעכט, ליגן דארטן אין תל השומר, לא עלינו די ווייבער די קינדער ווארטן, אלעס בבריות גופא ונהורא מעליא ווי האט געזאגט די קאברינער.